מתיב רב המנונא, האט רב המנונא געלערנט, געפרעגט א קשיא, שטייט אין פסוק נזיר להזיר, מכאן פון דעם טאפלן לשון לערן איך אפ שהנזירות חל על הנזירות, נזירות איז חל אויפן צווייטן נזירות. שיכול איך פארוואס דארף איך האבן א פסוק? שיכול איך וואלט געוואלט מיינען אז נזירות איז נישט חל אויף נזירות, והלא דין הוא, כ'וואלט עס אפגעלערנט פון א קל וחומר. מה דאך שבועה חמורה, שבועה וואס איז זייער הארב, זאגן מיר

פון דעם פסוק לערן איך אפ אז נזירות איז חל אויף נזירות. היכי דמי, ווען דארף איך האבן א פסוק אז נזירות איז חל אויף נזירות? אילימא וועסטו וועלן זאגן דאמר הריני נזיר היום הריני נזיר למחר, דאס דערציילט מיר דער פסוק הא קרא בעיא, אויף דעם דארף איך האבן א פסוק? ס'איז דאך א זיכערע זאך, ווייל מיט די צווייטע נזירות קומט דאך צו נאך א טאג, אלעס וואס ער ציילט ביז דעמאלט איז געווען וועגן די ערשטע נזירות, און נאכהער קומט צו א צווייטע טאג, נאך איין טאג וועגן די צווייטע נזירות, איז א זיכערע זאך אז ער דארף ציילן א נייע נזירות, ווייל אין נזירות פחותה מלמ"ד יום. אלא לאו מוז איך דאך זאגן, ווען דארף איך האבן דעם פסוק, דאמר הריני נזיר היום, הריני נזיר היום? ווען עס קומט נישט צו מיט דער צווייטער קבלה נאך א טאג וקתני און עס שטייט נזירות חל על נזירות, איז דאך א קשיא אויף רב הונא וואס רב הונא זאגט אז ווען ער זאגט הריני נזיר היום הריני נזיר היום איז נישט חל די צווייטע נזירות. זאגט די גמרא לא, ניין דעם פסוק דארף איך נישט האבן אויף הריני נזיר היום הריני נזיר היום, דעמאלט איז די צווייטע נזירות נישט חל אויף די ערשטע. הכא במאי עסקינן, דא רעדט זיך, כגון שקיבל עליו שתי נזירות בבת אחת, ער האט אויף זיך גענומען צוויי נזירות מיט איין מאל, זאגן מיר דארף ער פירן זיך צוויי נזירות'ן. אויף דעם דארף איך האבן א פסוק, פרעגט דער ר"ן, ס'איז דאך מיר א פשיטא אז ער דארף זיך פירן צוויי נזירות'ן, ס'איז דאך נישט דא איינס זאל נישט דערלאזן די צווייטע זאל חל זיין, ענטפערט דער ר"ן, ווען נישט דער פסוק וואלט איך געוואלט מיינען אז זאל ציילן זעכציג טעג צוזאמען און ער זאל ברענגען איינמאל א קרבן נאכדעם וואס ער האט געענדיגט ציילן די זעכציג טעג, לאזט מיר הערן דער פסוק אז ס'איז חל צוויי באזונדערע נזירות'ן, און נאכדעם ס'דורכגעגאנגען דרייסיג טאג שערט ער זיך אפ און ער ברענגט א קרבן. פריער האבן מיר געלערנט אז שבועה איז הארבער פון נדר, פרעגט די גמרא, ומה חומרא דשבועה מנדר, מיט וועלכע זאך איז שבועה הארבער פון נדר? אילימא וועסטו וועלן זאגן משום דחיילא אפילו על דבר שאין בו ממש, שבועה איז חל אפילו אויף א זאך שאין בו ממש, ער שווערט ער זאל נישט רעדן מיט דעם מענטש איז עס חל, אבער נדר קען נישט חל זיין, ווייל נדר איז איסור חפצא, דארף זיין א חפץ אויף וואס ס'זאל חל זיין, דעריבער זאגסטו איז שבועה הארבער פון נדר, נדר נמי חמור, דו טרעפסט אנדערע זאכן וואס נדר איז הארבער פון שבועה, שכן חל על המצוה כרשות, אזוי ווי מיר האבן פריער געלערנט אין דער משנה, דף טז עמוד א', אז חומר בנדרים ווי בשבועות, ווען ער זאגט קונם סוכה שאני עושה, לולב שאני נוטל, תפילין שאני מניח, בנדרים אסור, ובשבועות מותר, שאין נשבעין לעבור על המצוה, האסט א חומרא אין שבועה, און דו האסט דאך די זעלבע זאך א חומרא אין נדרים, פארוואס זאגסטו אז שבועה איז הארבער? אלא ענטפערט די גמרא, מיט וועלכע זאך איז שבועה הארבער? משום דכתיב בה בשבועה, ווייל ביי שבועה שטייט לא ינקה, און ווי דער רא"ש זאגט, בשעת דער אייבישטער האט געזאגט לא ינקה איז כל העולם נזדעזע, האט די גאנצע וועלט געציטערט. ר"ן. דער ר"ן פירט אויס להלכה, אזוי ווי מיר זאגן אין שבועה חל על שבועה, ס'זאל זיין אפילו מחויב אין צוויי שבועות, איז די זעלבע זאך ביי קונם, זאג איך אויך אין נדר חל על נדר, און אויב ער האט געזאגט ככר זה קונם עלי, ככר זה קונם עלי, איז ער נישט מחויב נאר איינס. דאס וואס שטייט אין די משנה יש נדר בתוך נדר איז דווקא לגבי נזירות זאגן מיר אבער לגבי דער זאך איז שטארקער נדרים פון שבועות, וואס נדרים זענען חל אויף שבועות, אבער א שבועה איז נישט חל אויף א נדר. למשל, ער האט געשוואוירן ער זאל עסן דעם ככר, נאכדעם האט ער גע'אסר'ט די ברויט אויף זיך בקונם, טאר ער עס נישט עסן, אזוי ווי מ'האט פריער געזאגט אין דער משנה, קונם סוכה שאני עושה, לולב שאני נוטל, איז אסור. אזוי ווי מיר זאגן נדר איז חל אויף דבר מצוה, איז עס אויך חל אויף א שבועה, ווייל מצוה און שבועה ביידע זענען איסור גברא, איז חל אויף זיי דער איסור חפצא פון די נדרים, ס'זאל זיי מבטל זיין בשב ואל תעשה. נאך מער, קען זיין אזוי ווי די נדר איז חל אויף די שבועה מבטל צו זיין, איז די זעלבע זאך די נדר חל אויף די שבועה אויף מקיים צו זיין. אז איינער האט געשוואוירן ער זאל נישט עסן דעם ככר, און נאכדעם האט ער גע'אסר'ט בקונם, און ער האט עס געגעסן, איז ער מחויב אי אלעס די שבועה, און אי אלעס דעם נדר. ווייל אויב איך זאג מבטל צו זיין איז חל די נדר אויף די שבועה איז לקיים אוודאי און אוודאי חל, אויך מכח דעם טעם ווייל די נדר איז איסור חפצא האט עס ארט ווי עס זאל חל זיין, אבער א שבועה איז נישט חל אויף א נדר לא לבטל ולא לקיים, דאס הייסט ער האט אויף זיך געאסרט א ברויט מיט א נדר, נאכער האט ער געשוואוירן ער זאל עס עסן, איז א זיכערע זאך ער טאר עס נישט עסן, די זעלבע זאך האט געשוואוירן ער זאל עס נישט עסן, איז ער נאר עובר אלעס דעם נדר, איך קען נישט זאגן אזוי ווי דער איסור חפצא פון די נדרים איז חל אויף איסור גברא פון שבועה, זאל איך אויך זאגן דער איסור גברא פון שבועה זאל חל זיין אויף דעם איסור חפצא פון נדרים, קען איך אזוי נישט זאגן, ווייל ביי א נדר איז דא ביידע זאכן, אזוי ווי עס איז דא איסור חפצא איז אויכעט דא איסור גברא, ווייל אויב די זאך איז געווארן אויף אים אסור איז דאך דא לא יחל דברו, און דער לאו פון לא יחל דברו איז איסור גברא אזוי ווי יעדן לא תעשה אין דער תורה, ממילא האט די שבועה נישט קיין ארט ס'זאל חל זיין אויף דעם נדר. אין דער משנה האמער געלערנט שבועה שלא אוכל, שבועה שלא אוכל, ואכל, אינו חייב אלא אחת. אמר רבא, האט רבא געזאגט, כאטש מיר זאגן אינו חייב אלא אחת, אויב ער האט עס געגעסן מ'האט אים געווארנט, ברענגט ער, גיט מען אים נאר איינמאל מלקות, צי ער האט פארגעסן און האט געגעסן, ברענגט ער איין קרבן, אם נשאל על הראשונה, אויב ער האט זיך שואל געווען אויף דער ערשטער שבועה, שניה חלה עליו, איז די צווייטע שבועה חל. ממאי, פון וואנען ווייס איך דאס? מדלא קתני חייב אחת, אזוי איז גורס דער ב"ח, ווייל עס שטייט נישט חייב אחת, אי נמי אדער ס'זאל מיר שטיין אינו אלא אחת, וקתני און דא שטייט אינו חייב אלא אחת, דער חיוב איז נישט נאר איינס, רווחא הוא דלית לה, ס'האט נישט קיין פלאץ ס'זאל חל זיין די צווייטע שבועה,

קיין חיוב איז נישט דא, הא שבועה איכא, אבער שבועה איז יא פארהאנען, למאי הילכתא, לגבי וועלכן דין, לכדרבא, דאמר רבא, נשאל על הראשונה, עלתה לו שניה תחתיה. לכאורה וואס איז דער חילוק פון די צוויי לשונות? לויט דעם ערשטן לשון זעהט אויס האט עס רבא געזאגט אויף דער משנה. לויט דעם צווייטן לשון האט רבא געזאגט א באזונדערן דין. לכאורה וואלט מען געקאנט זאגן אז איין חילוק, לויט דעם ערשטן לשון איז קיין איסור אויך נישט דא. אויב מ'האט זיך ניט שואל געווען, און די צווייטע שבועה האט נישט קיין ארט וואו ס'זאל חל זיין. פארשטייט זיך אלס שבועת שוא קומט אים מלקות. דער ריטבא זאגט נאך מער אפילו ער האט זיך שואל געווען אויף דער ערשטע שבועה און ס'איז חל די צווייטע דאך קומט אים מלקות אלס שבועת שוא אויכעט ווייל בשעת ער האט געשוואוירן איז ארויסגעגאנגען מפיו א שבועה לשוא, נאר אלס שבועת ביטוי איז נישט חל אינגאנצן די צווייטע שבועה, אבער לויט דעם לשון אחרינא זאגן מיר חיובא הוא דליכא הא שבועה איכא, אז א איסור שבועה איז יא פארהאנען. זאגט די גמרא לימא מסייע ליה, מיר וועלן זאגן ס'וועט זיין א ראיה צו רבא'ס דין, מיר האבן געלערנט אין דער ברייתא וואס ס'ווערט פריער דערמאנט, מי שנדר שתי נזירות, איינער האט געמאכט א נדר פון צוויי נזירות, ומנה את הראשונה, און ער האט געציילט די ערשטע נזירות, והפריש קרבן, ער האט אפגעשיידט א קרבן, ונשאל עליה, און ער האט געגאנגען צו א חכם, און דער חכם האט אים אראפגענומען די ערשטע נזירות. עלתה לו שניה בראשונה ווערט גערעכנט די צווייטע נזירות, ווייל ער האט שוין דאס אויכעט געציילט, זע איך דאך פון דעם אז דעמאלט ווען עס גייט אוועק די ערשטע, די צווייטע געפינט אן ארט ס'זאל חל זיין, איז דאס חל. לכאורה וואס איז די ראיה? כ'קען דיך זאגן אז ס'איז חל געווען ביידע נזירות צוזאמען, ביי נזירות זאגט מען דאך יש נדר בתוך נדר, דעמאלט זאגן מיר עלתה לו שניה בראשונה, און מיר זעען אין רמב

אין נזירות חל על נזירות איז נזירות נישט חל אויף נזירות דאי כשמואל סבירא ליה אויב ער זאל האלטן ווי שמואל דאמר וואס ער זאגט דאפילו בכהאי גוונא נזירות חל על נזירות אז אפילו אין אזיין פאל איז נזירות חל אויף נזירות מאי קא מסייע ליה לרבא וואס פאר א ראיה ברענג איך צו רבא? דילמא שאני הכא, דא איז דאך אן אנדער זאך, דבשעה שנדר חלו שתיהן, ביידע איז חל געווען, און משום הכי דעריבער אז ביידע האבן חל געווען, כשנשאל על הראשונה עלתה לו שניה בראשונה. אבל בשבועות, אבער ביי שבועות, שבשעה שנשבע, לא חלה שבועה שניה, בשעת כ'האב געשוואוירן די צווייטע שבועה איז נישט חל געווען לעולם אימא לך וועל איך דיך זאגן דכיון דלא חיילא השתא ווייל יעצט איז נישט חל לא חיילא נמי כי מיתשיל אראשונה וואס פאר א צושטעל איז נדר צו שבועה אלא ודאי מוז איך זאגן משום דסבירא ליה כרב הונא מסייע ליה ער האלט ווי רב הונא אז די צווייטע נזירות איז נישט חל דעריבער איז א ראיה והכי קאמר ועד דרומות ניט מיך מיז זאָגן די ברייסע רעדט זיך ביום אַ ריינע לוזער אַ יום אַ ריינע לוזער אַ יום טוב ואפילו הכה דאָך נע ידע בשעה שנודע לו חיל נדר שינה כאָטש דעמאָלט ווען ער מאַכט דעם נדר איז נישט חל דער צווייטער נדר כמיץ לא נדר ראשון חיל וכי די רבע איז אַ ריי צו רבע די ביום אַ ריינע לוזער אַ יום אַ ריינע לוזער למחרת קינן אין משום מוחק טאָן אַלץ לשנייה בראשונה

ער האט אויף זיך גענומען צוויי נזירות, דעמאלט זאגן מיר אויב נשאל על הראשונה עלתה לו שניה בראשונה, ווייל דעמאלט ווען מ'האט געמאכט דעם נדר איז דאך געווען רווחא און ס'איז דעמאלט חל געווען ביידע נזירות, אבער ביי שבועות וועל איך זאגן ווייל בשעת דעמאלט ווען מ'האט געמאכט דעם צווייטע שבועה איז דאך די צווייטע שבועה נישט חל געווען. קען זיין ווייל דעמאלטס איז נישט חל געווען, אפילו דעמאלט ווען ער איז זיך שואל אויף די שבועה ראשונה איז אויכעט די שבועה שניה נישט חל. רמב. זאגט די משנה, סתם נדרים להחמיר, סתם נדרים איז מען מחמיר, ופירושן להקל, דארט ווי מען טוט עס אפטייטשן, דעמאלט פארלאזט מען זיך אויף זיינע ווערטער, לקולא אויכעט. וואס איז דער פשט פון דעם? איז דא דא צוויי טייטשן? וועלן מיר זעהן תוספות איז עס מסביר באריכות. סתם נדרים להחמיר ופירושם להקל, כדמפרש ואזיל, ווי די משנה איז מפרש אז אמר הרי עלי כבשר מליח, ער האט געזאגט דאס זאל זיין אסור צו מיר ווי בשר מליח, אם של שלמים נדר אסור.

ואם של עבודת כוכבים נדר שפירש בשעת נדרו בשעת ר'האט געמאכט דעם נדר האט ער ארויסגעזאגט הרי עלי כבשר מליח של עבודת כוכבים דעמאלט איז מותר ווייל ס'מתפיס בדבר האסור דגם לעבודת כוכבים רגילות הוא למלוח צו עבודה זרה זאלצט מען אויך דעריבער מותר דדבר האסור הוא, ווייל ס'איז דבר האסור דעריבער איז מותר. הילכך לא קתני של חולין, דעריבער ווערט נישט דערמאנט אויב ער זאגט אם בשל חולין נדר מותר, משום דאין רגילות לקרות בשר מליח, חולין ווערט נישט אנגערופן בשר מליח, וועלכעס ווערט אנגערופן בשר מליח? אלא אלו, נאר דיע צוויי זאכן וואס שטייט אין דער משנה, דקדשי של שמים ושל עבודת כוכבים, דאס הייסט בשר מליח ולא של חולין, והיינו דאס מיינט מען פירושן, ואם סתם, פירוש, וואס מיינט מען סתם, שאמר כבשר מליח סתם, ולא פירש שום דבר, ער האט גארנישט ניט דערמאנט. פירוש און עס שרייבן למה שמשמע בשר מליח ביותר איז אסור. קומט אויס לויט דעם טייטש פירושן איז דער טייטש אויב ער האט בפירוש ארויסגעזאגט בשעת דעם נדר וואס ער מיינט, דעמאלט איז מען אמאל מיקל. טייטש מען יעצט סתם נדרים להחמיר, ער האט גארנישט געזאגט וואס ער מיינט, ער האט נאר געזאגט הרי עלי כבשר מליח, איז מען מחמיר, און פירושם להקל, אויב ער זאגט ארויס בפירוש בשל עבודת כוכבים נדר, דעמאלט איז מותר. זאגט תוספות ולא נהירא, מיר געפעלט נישט דער פשט, חדא, אויב, איינס, דאם כן לא הוי פירושם להקל שום חידוש, אויב פירושם מיינט מען ער האט ארויסגעזאגט בפירוש, איז דאך נישטא אין דעם קיין שום חידוש אז אויב ער זאגט בשל עבודת כוכבים נדר איז מותר. ועוד דלשון של שמים ושל עבודת כוכבים לא משמע כדפרישנא, דאס לשון וואס שטייט דא אם בשל שמים, תוספות' גירסא איז געוועזן נישט ווי ס'איז ביי אונז אם בשל שלמים נדר, נאר אם בשל שמים נדר. דאס לשון ווייזט נישט אויס ווי מיר האבן געלערנט. אויב איך זאל טייטשן אזוי ווי מיר האבן געלערנט פירושם מיינט מען האט ארויסגעזאגט

כפירוש רבינו תם, געפעלט ווי דער רבינו תם זאגט, דאיירי לעולם שלא הוציא בשפתיים, אויף דאס אויב פירושם רעדט זיך אויכעט ר'האט נישט ארויסגעזאגט כי אם האי לישנא כבשר מליח ותו לא, ער האט געזאגט הרי עלי כבשר מליח, מער האט ער נישט געזאגט, ואם של שמים כלומר שיילינן ליה אחר כך, איך פרעג אים נאכדעם, אם אמר שנתכוון בליבו, לומר בשר מליח של שמים אסור, אויב ער זאגט אז ער האט געמיינט בשר מליח פון שלמים איז אסור. ואם אמר, שפעטער זאגט ער אז בשעת דעם נדר נתכוון של עבודת כוכבים מותר. איז יעצט דער פשט אין משנה אזוי, סתם נדרים, ער האט געמאכט א סתם נדר, ער האט גארנישט נישט מפרש געווען, איך פרעג אים וואס ער האט געמיינט, זאגט ער, ער האט געמיינט דאס וואס די חכמים זאגן צו די טייטש פון דעם ווארט, דעמאלט להחמיר, דעמאלט זענען מיר מחמיר. כאטש די ווארט האט דאך צוויי טייטשן, לויט איין טייטש איז עס יא א נדר, לויט דעם אנדערן טייטש איז נישט א נדר, דאך זענען מיר מחמיר. ופירושם להקל, אויב ער זאגט אז ער האט געמיינט מתפיס זיין אין אזא זאך וואס דער נדר איז נישט חל, בין איך מיקל. יעצט גייט די משנה מפרש זיין, כיצד? אמר הרי עלי כבשר מליח כיין נסך, ער האט געזאגט דיע זאך זאל זיין אויף מיר ווי בשר מליח און ווי יין נסך. בשר מליח, געזאלצענע פלייש, קאן הייסן א קרבן, שטייט דאך על כל קרבנך תקריב מלח, און ס'קאן אויך הייסן של עבודת כוכבים, איז דאך אזוי, אם בשל שלמים נדר איז דאך אסור ווייל ער האט דאך מתפיס געווען אין דבר הנדור, אם בשל עבודת כוכבים נדר איז דאך מותר, ווייל ער האט מתפיס געווען אין דבר האסור, און מ'איז מתפיס אין דבר האסור דער נדר נישט חל, ווייל יעדן דבר האסור איז עס א איסור גברא, אבער אויף דעם חפץ איז נישטא קיין איסור איז ער גארנישט נישט מתפיס. ואם סתם אסור, אויב מ'פרעגט אים וואס ער האט געמיינט, זאגט ער ער האט געמיינט וואס די ווארט טייטשן אפ די חכמים איז מען מחמיר. א צווייטע אופן פון א נדר, ער האט געזאגט הרי עלי כחרם, חרם האט צוויי טייטשן, חרם איז פארהאנען הקדש וואס מען איז מקדיש פאר בדק הבית, דאס ווערט אנגערופן דבר הנדור, אז מ'איז אין דעם מתפיס איז דער נדר א נדר, אויך איז דא חרם חרמי כהנים, מען גיט עס אוועק צו די כהנים, ריכטיג, פריער האט עס א קדושה כל זמן עס קומט ליד כהן, אבער שפעטער ווערט עס חול, איז ער האט געזאגט הרי עלי כחרם, אם כחרם של שמים איז דאך אסור, ווייל ער איז דאך מתפיס בדבר הנדור, ואם כחרם של כהנים איז דאך מותר, ואם סתם ער זאגט דאס וואס ווייזט אויס דאס לשון חרם, איז אויך דער דין אסור. די תוספות פרעגט, כל זמן די חרמי כהנים איז בבית הבעלים איז עס ווי הקדש לכל דבריהם, נאר מיר זאגן זיין דעה איז להיתרא, דעריבער האט ער דערמאנט כהנים. און די זעלבע זאך וואס דא שטייט כחרם של כהנים מותר מיינט מען אז איך פרעג אים שפעטער זאגט ער אז ער האט געמיינט כחרם של כהנים נאכדעם וואס ס'קומט ליד כהן. א דריטע אופן זאגט דא די גמרא, הרי עלי כמעשר, דיע זאך זאל זיין אסור צו מיר אזוי ווי מעשר. מעשר בהמה איז דבר הנדור, מיט וועלכן ווערט אויף די זאך קדושה דאס וואס ער רופט עס אן די צענטע. מעשר גורן איז נישט קיין דבר הנדור, איז אם כמעשר בהמה נדר, איך פרעג אים שפעטער זאגט ער אז ער האט געמיינט כמעשר בהמה. די זאך זאל באקומען דעם דין ווי מעשר בהמה אסור ווייל ער האט דאך מתפיס געווען אין דבר הנדור, ואם של גורן אויב ער האט מתפיס געווען אין מעשר של גורן, אזוי זאגט ער שפעטער, מותר, ואם סתם, אסור. א פערדע אופן זאגט די משנה, אויב ער האט געזאגט הרי עלי כתרומה, דיע זאך זאל זיין אסור אויף מיר ווי תרומה. איז דאך דא צווייערליי תרומות, תרומת הלשכה, די האלבע שקלען וואס מען גיט אויף די קרבנות, דאס איז דבר הנדור. און די תרומת גורן, דאס איז נישט קיין דבר הנדור. דאס קומט דאך מתיר צו זיין די חולין. פארקערט גאר, די תרומה מיט דעם וואס איך שייד אפ, בין איך מתיר דעם טבל, ער ווערט אויס טבל, ער ווערט חולין. איז אזוי, אם כתרומת הלשכה נדר אסור. שפעטער פרעג איך אים, זאגט ער, ער האט געמיינט כתרומת הלשכה אסור, ווייל ער האט דאך מתפיס געווען בדבר הנדור. אם של גורן, מותר, ואם סתם, אסור, דברי ר' מאיר, אזוי לערנט ר' מאיר, און ר' מאיר איז נישט מחלק ביי הרי עלי כתרומה צו דאס איז ווי דאס איז געווען אין וועלכן חלק אין ארץ ישראל, צו דאס איז געווען אין חלק פון ארץ ישראל ווי דארטן איז מער שכיח תרומת הלשכה, דעריבער רופט מען אן סתם תרומה תרומת הלשכה, אדער אין דעם חלק וואס דארט איז נישט שכיח קיין תרומת הלשכה, איז סתם תרומה מיינט מען נישט תרומת הלשכה נאר תרומת גורן, און אז מען וויל זאגן תרומת הלשכה זאגט מען בפירוש תרומת הלשכה, און די זעלבע זאך ביי חרם מאכט ער אויך נישט קיין חילוק. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, סתם תרומה ביהודה אסורה, סתם תרומה אין חלק יהודה איז אסור. יהודה איז נאנט צום בית המקדש, איז תרומת הלשכה וואס מ'האט גענוצט ביי דעם בית המקדש האבן מענטשן אנגערופן תרומה סתם, דעריבער זאגן מיר אז סתם נדרים להחמיר,

איז האט מען נישט אנגערופן תרומת הלשכה מיט דעם לשון תרומה, נאר מען האט עס אנגערופן תרומת הלשכה, און יע און ער האט געזאגט סתם תרומה, איז נישט דא קיין שום ספק, ער מיינט זיכער תרומת גורן, דעריבער זאגן מיר אז בגליל מותר, די זעלבע זאך סתם חרמים, סתם חרם. ביהודה מותרין, אין יהודה איז מותר. ווייל אין יהודה געווען אסאך כהנים, זאגן מיר אז סתם מיינט מען זיכער חרמי כהנים. בגליל אסורין, אין גליל איז אסור, שאין אנשי גליל מכירין את חרמי הכהנים, די מענטשן אין גליל ווייל זענען געווען ווייט פון בית המקדש, ביי זיי איז נישט געווען אזויפיל כהנים, אויך חרמי כהנים האט מען נישט אנגערופן חרם סתם, דעריבער ווען ער זאגט ער איז עס מתפיס בחרם מיינט ער זיכער חרמי גבוה. מען דארף דא פארשטיין, סתם חרמים ביהודה איז מותר ווייל מ'איז געוואוינט אין חרמי כהנים, און סתם חרם ווערט אויך אנגערופן חרמי כהנים, אבער מיר דארפן דאך זאגן סתם נדרים להחמיר, און די גמרא זאגט אז דאס גייט ביי רבי אלעזר בן רבי צדוק וואס ער האלט סתם נדרים להקל, אין גליל איז אסור ווייל אין אנשי גליל מכירין את חרמי כהנים, ווייל זיי ווייסן נאר פון איין זאך נאר פון חרמי גבוה, פון חרמי כהנים ווייסן זיי נישט, אבער אויב זיי ווייסן פון ביידע וואלט געווען מותר, ווייל רב אלעזר בר רב צדוק האלט אז סתם נדרים איז להקל. רמב. פרעגט די גמרא, והתנן, מיר האבן דאך געלערנט אין דער משנה, ספק נזירות להקל, ספק נזירות איז מען מיקל, און נזירות קומט דאך נאך א נדר, איז דאך א קשיא, ביי אונז אין דער משנה שטייט סתם נדרים להחמיר, און דארטן שטייט ספק וואס איז סתם איז מען מקיל. אמר רב זירא, האט רב זירא געזאגט לא קשיא, ס'איז נישט קיין סתירה, הא רב לעזר הא רבנן, אונזער משנה גייט ווי די רבנן, די רבנן לערנען סתם נדרים להחמיר, דאס וואס דארט שטייט ספק נזירות להקל גייט ווי רב לעזער דתניא מיר האבן געלערנט המקדיש חיותו ובהמתו אז איינער האט מקדיש געווען געמאכט הייליג זיינע חיות ובהמתו אדער ער האט געמאכט הייליג די בהמות הקדיש את הכוי. זאגן מיר קוי וואס דאס איז א ספק בהמה ספק חיה, ליגט אויך אין כלל פון הקדש, ווען ער האט מקדיש געווען חיותו זאגן מיר אפשר איז דער קוי א חיה, ווען ער האט מקדיש געווען בהמה זאגן מיר אפשר איז דאס א בהמה. רב לעזער אומר

זיינע ברענגט ער אריין אין א ספק גופיה נמי מעייל ווען ער האט געמאכט דעם נדר אויף זיין גוף ער זאל נישט טארן הנאה האבן ברענגט ער אויך אריין אין א ספק דעריבער שטייט ביי אונז אין די משנה סתם נדרים להחמיר דאס גייט ווי דארטן די רבנן וואס זיי לערנען הקדיש את הכוי ומאן דאמר ממונו לא מייעל לספיקא.